בעזרת השם יתברך, מסכת ביעא, דף י ב, מ'הייבן אן דף י ב עמוד א', אויבן ביי די משנה, איז אזוי, ס'איז ידוע, וואס מ'עט זען אין די המשך, אין דף ל ו עמוד ב', די משנה, אז מלאכת אוכל נפש מעג מען טון יום טוב, וואס טייטש יום טוב איז דא א איסור עשיית מלאכה אזוי ווי שבת, חוץ פון אוכל נפש, א זאך וואס האט צו טון, מ'זאל קענען עסן, קאכן, באקן, וואס יעדער ווייסט, דאס מעג מען טון יום טוב, מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק, שטייט אין פסוק, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, אז דאס מעג מען, און ממילא קומט אויס בעצם, אז טראגן למשל, הוצאה, די מלאכה פון הוצאה וואס שבת טאר מען נישט טראגן פון רשות היחיד צו רשות הרבים, און אין רשות הרבים אליין טאר מען נישט טראגן ד' אמות, איז טאמער ס'איז לצורך אוכל נפש, איז אוודאי יום טוב וועט מען מעגן טראגן, די שאלה נאר איז, צי דאס איז טאקע נאר לצורך אוכל נפש, אדער אנדערע זאכן אויך, זאגט די משנה, בית שמאי אומרים, אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא את ספר תורה לרשות הרבים, בית שמאי האלטן אז היות וואס א קטן, דא רעדט מען טראגן א קטן אים צו מל'ן אפילו, אדער א לולב אדער א תורה, דאס האט נישט מיט אוכל נפש, און ממילא זאגן די בית שמאי מען טאר דאס נישט טראגן, טראגן יום טוב איז נאר זאכן וואס איז לצורך אוכל נפש, ובית הלל מתירין, בית הלל זענען יא מתיר, ווי מיר זעהן די גמרא די טעם פון די בית הלל. זאגט די הייליגע גמרא, תני תנא קמיה דרבי יצחק בר אבדימי, ס'איז געווען איינער וואס האט פארגעלערנט ברייתות, וואס האט פארגעלערנט א ברייתא פאר רבי יצחק בר אבדימי, האט ער אים פארגעלערנט א ברייתא שטייט אין די ברייתא אזוי, השוחט עולת נדבה ביום טוב לוקה, איינער וואס שעכט א עולת נדבה יום טוב, מ'רעדט נישט פון עולת חובה, די אלע עולת חובה דארף מען דאך ברענגען יום טוב, נאר מ'רעדט פון עולת נדבה סתם א איד האט זיך אונטערגענומען צו ברענגען אן עולה אין בית המקדש, איז דער וואס שעכט עס יום טוב, איז קריגט ער מלקות פארוואס? ווייל היות וואס מ'קען דאך נישט עסן די עולה, א עולה דאך כליל תקטר מ'דארף דאס גאנצע פארברענען אויפן מזבח, קומט אויס ס'איז נישט לצורך אוכל נפש, און ממילא אז מ'שעכט עס האט מען עובר געווען אויף א מלאכה, ווייל מ'טאר דאך נישט סתם אזוי טון א מלאכה יום טוב, ס'דאך נישט לצורך אוכל נפש, און ממילא קריגט מען מלקות. אמר ליה האט ר' יצחק בר אבדימי געזאגט פאר דעם וואס האט פארגעלערנט די ברייתא, זאגט ער דאמר לך מני, וואס טייטש ווער איז דער תנא פון דער ברייתא? בית שמאי? דאס איז די בית שמאי פון אונזער משנה. דאמרי, פארוואס האלטן די בית שמאי, לא אמרינן מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. ס'טייטש רבי יצחק בר אבדימי האט געלערנט פשט אין אונזער משנה, די מחלוקת בית שמאי בית הלל אזוי, ער האט געלערנט אז די סיבה וואס בית הלל לאזן טראגן, לאזן טראגן א תורה, לאזן טראגן א קטן, לאזן טראגן א לולב, אפילו ס'איז נישט בעצם אוכל נפש, איז ווייל די בית הלל האלטן, מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. ס'טייטש בית הלל האלטן אזוי היות וואס הוצאה איז דאך מותר לצורך אוכל נפש, אז מען דארף טראגן א מאכל א קיגל דארף מען ארויס טראגן מעג מען, און ממילא זאגן שוין בית הלל אלע מיני הוצאות מעג מען, אזוי האט רבי יצחק בר אבדימי געלערנט פשט אין בית הלל, מה שאין כן בית שמאי האלט נישט אז מען זאגט אזוי מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך, און דערפאר האלט בית שמאי מען טאר נאר טאקע טראגן א זאך וואס איז צורך אוכל נפש, און ממילא זאגט רבי יצחק בר אבדימי, די ברייתא וואס מ'האט יעצט געזען אז השוחט עולת נדבה ביום טוב לוקה, מוז גיין כשיטת בית שמאי, ווייל דאי בית הלל, טאמער דו'סט וועלן זאגן די ברייתא גייט אויך ווי די בית הלל קען נישט זיין, ווייל הא אמרי די בית הלל זאגן דאך מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, אז מ'זעט דאך ביי הוצאה, אזוי ווי הוצאה איז מותר לצורך איז דאך אויך מותר שלא לצורך, הכי נמי, איז די זעלבע זאך וואלט געדארפט זיין ביי שחיטה, אז מתוך שהותרה שחיטה לצורך, מען מעג דאך שעכטן לצורך אוכל נפש, איז הותרה נמי שלא לצורך, איז אפילו שלא לצורך אוכל נפש, טאקע ביי אן עולה, וואלט אויך געדארפט זיין מותר און לויט בית הלל איז מותר, ממילא מוז מען טאקע זאגן אז די ברייתא איז כשיטת בית שמאי. מתקיף לה רבה, פרעגט רבה אויף די גאנצע הנחה, ווער זאגט זאגט רבה, ממאי דבית שמאי בית הלל בהא פליגי, ווער זאגט דיך אז די מחלוקת בית שמאי בית הלל איז טאקע מתוך צו מען זאגט מתוך צו מען זאגט נישט מתוך, דילמא בעירוב הוצאה לשבת ואין עירוב הוצאה ליום טוב קמיפלגי, קען זיין זאגט רבה די מחלוקת איז אינגאנצן אנדערש, קען זיין ס'דא דא א מחלוקת צו ס'איז בכלל דא א מלאכה פון הוצאה יום טוב, וואס טייטש מר סבר, בית שמאי האלטן עירוב הוצאה לשבת, ועירוב הוצאה ליום טוב, בית שמאי האלטן אזוי ווי ס'דא דיני הוצאה שבת, און פאר דעם טאקע האבן חז"ל מתקן געווען עירובי חצירות, איז די זעלבע זאך דא יום טוב, און מר סבר זאגט רבה בית הלל האלטן עירוב הוצאה לשבת ואין עירוב הוצאה ליום טוב, וואס טייטש בית הלל האלטן אז ס'איז נישט דא קיין מלאכה פון הוצאה ביום טוב פארוואס? כדכתיב זיי לערנען עס ארויס פון א פסוק, די נביא זאגט אין ירמיה ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת, בשבת אין ביום טוב לא, און ווי רש"י איז מסביר די לימוד אזוי, בעצם, שבת, שטייט דאך אין פסוק, לא תעשה כל מלאכה, מען טאר נישט טון אלע מלאכות, אלע ל"ט מלאכות, דאס ליגט אלעס אין די לאו פון לא תעשה כל מלאכה, נאר וואס דען, די גמרא אין שבת דרשנ'ט אז די לאו פון הוצאה, דאס ליגט נישט אין די לאו, לא תעשה כל מלאכה, נאר די איסור הוצאה לערנט מען ארויס פון א צווייטע פסוק אינגאנצן, שטייט אין פסוק ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמור איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, אז מען זאל אויפהערן ברענגען דארט די תרומות צום משכן, און ממילא לערנט די גמרא ארויס ס'איז געווען שבת, משה רבינו האט געזאגט פאר כלל ישראל מען זאל נישט טראגן, ס'הייסט מען זאל נישט ארויסטראגן פון א רשות יחיד צו א רשות רבים, און פון דא לערנט מען ארויס הוצאה, קומט אויס די מלאכה פון הוצאה לערנט מען ארויס פון א אנדערע פסוק וואס מען לערנט ארויס אלע אנדערע ל' ט' מלאכות, און ממילא וויל רבה זאגן אז בית הלל האט געלערנט די נביא זאגט אין ירמיה ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת, אז די נביא ירמיה קומט אונז זאגן אז אין הכי נמי, יום טוב, איז דאך אסור אלע מלאכות טאר נישט טוהן שבת, חוץ פון הוצאה, וואס טייטש דער שפעציעלע לימוד אויף הוצאה וואס ס'דא שבת, דאס איז נישט דא יום טוב, דאס זאגט אונז ירמי', אויב אזוי קומט אויס, טאמער טאקע, דאס איז די מחלוקת בית שמאי בית הלל, אז בית הלל לערנען דער לימוד פון די נביא אין ירמי', בית שמאי לערנען דאס נישט, ס'טייטש בית שמאי האלטן ס'איז דא א מלאכה פון הוצאה יום טוב, און בית הלל האלט ס'איז נישט דא א מלאכה פון הוצאה יום טוב, אבער ווייטער דאס איז נאר א מחלוקת אויף די נושא פון הוצאה, צו ס'איז דא הוצאה צו נישט, און פארדעם טאקע ביי אונזער משנה קריגט מען זיך אויף הוצאה, צו מ'מעג טראגן א קטן א לולב א תורה, איז ווייטער ס'איז א הוצאה'דיגע מחלוקת, אבער וואס וועט זיין ביי שחיטה, וואס שחיטה האט דאך נישט קיין שייכות צו דעם, איז יעדער מודה, בית הלל אוודאי אויך מודה, אז מ'טאר נישט שעכטן א בהמה שלא לצורך אוכל נפש, ווייל ס'איז נישט דא אזא זאך מתוך. אויב אזוי, איז ווייטער זאגט רבה, מיר קענען איינזעצן די ברייתא, וואס די ברייתא זאגט השוחט עולת נדבה ביום טוב לוקה, דאס וועט שוין שטימען סיי מיטן בית שמאי סיי מיטן בית הלל, אזוי זאגט רבה. מתקיף לה רב יוסף, פרעגט רב יוסף, ניין, ווייל אלא מעתה אויב אזוי, ליפלגו באבנים, וואס טייטש, די מחלוקת בית שמאי בית הלל ביי אונזער משנה, איז אויף א לולב, א תורה, אויף א קטן, פארוואס קריגט מען זיך ביי די זאכן? זאגט רב יוסף, קריג זיך ביי שטיינער, וואס טייטש שטיינער? שטיינער, ווייסט דאך יעדער איז מוקצה, ס'איז מוקצה מחמת גופו, ס'טייטש חזל האבן גוזר געווען יעדע זאך וואס האט נישט קיין שום שימוש איז מוקצה מחמת גופו מ'טאר דאס נישט טראגן מ'טאר דאס נישט רוקן שבת, יעצט בעצם וואס איז טאקע די טעם אז חזל האבן גוזר געווען די איסור פון מוקצה, איז באמת זעהט מען מסכת שבת די סיבה איז כדי מ'זאל נישט נכשל ווערן אין די מלאכה פון הוצאה, דערפאר האבן זיי געזאגט אז יעדע זאך וואס האט נישט קיין שימוש וואלסטו טון מיט דעם, אזוי ווי א שטיין וואס האט נישט קיין שום תפקיד טאר מען דאס נישט רוקן שבת, פארוואס ווייטער א גזירת הוצאה אויב אזוי זאגט ר' יוסף? טאמער ביסט גערעכט אז לויט די בית הלל איז אינגאנצן נישט דא קיין מלאכת הוצאה יום טוב ווייל מ'לערנט ארויס אין א פסוק פון הנביא אין ירמיה אויב אזוי קומט אויס ס'איז אויך נישט דא די איסור פון מוקצה ווייל וואס זאל זיין מוקצה? מוקצה איז דאך נאר א חשש אז מען וועט צוקומען צו טראגן טראגן דאך נישט דא לויט די בית הלל אויב מ'לערנט אויב דאס איז טאקע פשט אין די בית הלל און ממילא זאגט ר' יוסף וואלט די מחלוקת אין די משנה געדארפט זיין ביי שטיינער צו מ'מעג רוקן שטיינער יום טוב צו מ'מעג עס ארויסרוקן פון רשות הרבים צו רשות היחיד צו מ'טאר נישט בית שמאי זאגט מ'טאר נישט ווייל ס'דא א איסור הוצאה, און בית הלל זאגט מ'מעג, נישט נאר הוצאה נישט דא, נאר מוקצה איז אויך נישט דא. אלא נאר, אוודאי זאגט רב יוסף, מדלא מפלגי באבנים, אז מ'זעהט אז זיי קריגן זיך נישט ביי שטיינער, שמע מינה, זעהן מיר פון דעם, אז בהוצאה שלא לצורך פליגי, וואס טייטש אזוי ווי מ'האט פריעד געזאגט, אז די אמת'ע מחלוקת דא איז צו מ'זאגט מתוך צו מ'זאגט נישט מתוך, וואס טייטש אוודאי די איסור פון הוצאה איז דא דא, און ווי רשי שמועסט אויס דאס וואס ירמיה זאגט ביום השבת, איז פשוט ווייל ירמי' הנביא האט געהאפט אז מ'וועט אים פאלגן לפחות אויף שבת, אבער ס'נישט קיין ראיה פון די נביא גארנישט, און ממילא די מלאכה איז דא, און פאר דעם טאקע איז מוקצה אויך דא, בית הלל איז מסכים ס'דא מוקצה, און בית שמאי מסכים ס'דא מוקצה ווייל ס'איז דא א מלאכה פון הוצאה יום טוב, נאר וואס די שאלה איז צו מ'זאגט מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, און אפילו לויט די בית הלל וואס האלטן טאקע מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך, איז נאך אלץ דא געוויסע אופנים וואס מ'קען עובר זיין אויף הוצאה, טאמער למשל איינער וועט מאכן הוצאה פאר א גוי, אדער איינער וועט מאכן א הוצאה אויף מארגן, דעמאלטס וועט מען אוודאי עובר זיין אויף הוצאה און דערפאר איז טאקע דא די איסור פון מוקצה ווייל ס'איז דא א הוצאה און ממילא קומט אויס אז די מחלוקת בית שמאי בית הלל איז טאקע צו מ'זאגט מתוך צו נישט איז שוין דאס נישט קיין שאלה נאר ביי הוצאה דאס איז ביי אלע מלאכות און פאר דעם טאקע מוז מען זאגן אז די ברייתא וואס מ'האט פריערט געזען אז השוחט עולת נדבה ביום טוב לוקה מוז גיין כשיטת בית שמאי ווייל לויט די בית הלל איז אוודאי איינער וואס איז שוחט עולת נדבה נישט לוקה ווייל מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך, זאגט אונז די גמרא, ואף רבי יוחנן, רבי יוחנן האט אויך מסכים געווען צו די הסבר אין די מחלוקת בית שמאי בית הלל, ואף רבי יוחנן סבר במתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך פליגי, אז דאס איז די הסבר אין די מחלוקת, ווי זעהן מיר אזא רבי יוחנן? דתני תנא קמיה דרבי יוחנן, ווייל איינער האט פארגעלערנט א ברייתא פאר רבי יוחנן אזוי, שטייט אין די ברייתא, המבשל גיד הנשה, איינער וואס קאכט א גיד הנשה בחלב, מיט מילך, ביום טוב, אין יום טוב, ואכלו און ער עסט עס, זאגט די ברייתא לוקה חמש, קריגט ער פינף מאל מלקות. די ערשטע מאל מלקות איז ווייל לוקה משום מבשל גיד, וואס טייטש, בעצם בישול יום טוב טאר מען נישט, מען טאר נישט סתם קאכן יום טוב, אונז ווייסן מיר מען מעג קאכן פארוואס? צורך אוכל נפש, אבער דא אז ס'איז גיד הנשה קען מען דאך נישט רופן צורך אוכל נפש, און ממילא קריגט מען טאקע איינמאל מלקות אויף בישול, ווייטער די צווייטע מאל קריגט ער מלקות ולוקה משום אוכל גיד, ער עסט גיד הנשה, דריטע מאל קריגט ער מלקות ולוקה משום מבשל בשר בחלב, ער קאכט בשר בחלב שטייט לא תבשל גדי בחלב אמו, טאר מען נישט קאכן, ולוקה משום אוכל בשר בחלב, קריגט נאכאמאל מלקות פארן עסן בשר בחלב, ולוקה משום הבערה, און ער קריגט אויך מלקות פארן אנצינדן א פייער, מען טאר נישט סתם אזוי אנצינדן א פייער, רשי זאגט, ס'דא חילוק מלאכות, ס'טייטש אויף יעדע מלאכה קריגט מען נאכאמאל מלקות און ממילא קריגט ער א באזונדערע מלקות אויפן אנצינדן א פייער. אזוי שטייט אין די ברייתא. אמר ליה האט רבי יוחנן געזאגט פאר דעם וואס האט פארגעלערנט די ברייתא, פוק תני לברא, גיי לערן די ברייתא אינדרויסן פון בית מדרש, וואס טייטש די ברייתא איז נישט ריכטיג, ווייל דאס וואס שטייט אין די ברייתא אויף הבערה ובישול אינה משנה, וואס טייטש דאס שטייט אין די ברייתא אז מען קריגט מלקות סיי אויף אנצינדן א פייער אויף הבערה און אויף בישול אויף קאכן, איז נישט ריכטיג, ווייל ווי מען וועט שוין זען, רבי יוחנן האלט אז סיי אנצינדן א פייער און סיי קאכן איז מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, און ממילא אפילו טאקע דא איז עס שלא לצורך ווייל גיד הנשה איז שלא לצורך מ'קען דאס נישט רופן לצורך, אבער מלקות איז אויף דעם נישט דא. זאגט ער ווייטער, ואם תמצא לומר משנה וואס טייטש בעצם די ברייתא א טעות, אבער לאמיר שוין זאגן אז די ברייתא איז נישט קיין טעות'דיגע ברייתא, פון דעסטוועגן בית שמאי היא, גייט די ברייתא כשיטת בית שמאי, און מן הסתם איז די הלכה נישט ווי די ברייתא. דאמרי וואס וואס זאגן די בית שמאי? בית שמאי זאגן, לא אמרינן מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך אזוי ווי מען זעט אין די משנה, בית שמאי האלטן נישט מתוך ביי הוצאה, הכא נמי אוודאי דא אויך, לא אמרינן מתוך שהותרה הבערה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך ביי הבערה וועלן זיי אוודאי אויך נישט זאגן מתוך ס'טייטש בית שמאי האלט נישט מתוך, ווייל דאי בית הלל, כיוון דאמרי מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, הכא נמי, מתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך, ס'טייטש אויב בית הלל האלטן מתוך, איז אוודאי דא וועלן זיי אויך האלטן מתוך, און אוודאי דא וועט מען נישט קריגן קיין מלקות נישט אויף הבערה און נישט אויף בישול, און ממילא זאגט רבי יוחנן די הלכה נישט ווי די ברייתא. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אונז האבן שוין געזען אז חזל האבן גע'אסר'ט מפריש צו זיין תרומות און מעשרות שבת און יום טוב, פארוואס? ווייל ס'קוקט אויס ווי מתקן מנא, ס'קוקט אויס ווי מתקן די פירות, די ירקות, די תבואה, וואס זאל נאר נישט זיין, און ממילא טאר מען נישט מפריש זיין, נישט קיין תרומות, נישט קיין מעשרות, נישט קיין מתנות, נישט קיין חלה, שבת טאר מען דאס נישט טון. יום טוב האבן מיר אבער געזען אז אפילו טאקע תרומות און מעשרות טאר מען נישט מפריש זיין, אבער חלה, מפריש זיין חלה, מעג מען. פארוואס? ווייל היות מען האט מתיר געווען צו מאכן חלה, מאכן ברויט לצורך אוכל נפש, האבן חזל אויך מתיר געווען צו מפריש זיין חלה. און די זעלבע זאך, די זרוע לחיים וקיבה, די מתנות כהונה וואס מען געבט פון א בהמה, איז אויך היות מען האט מתיר געווען צו שעכטן א בהמה יום טוב, האט מען שוין אויך מתיר געווען צו מפריש זיין די מתנות כהונה. זאגט אונז אבער די משנה, בית שמאי אומרים, אין מוליכין חלה מתנות לכהן ביום טוב, בין שהורמו מאמש בין שהורמו מהיום, ס'טייטש בית שמאי זאגן, אין הכי נמי, מעגסט טאקע מפריש זיין חלה, מעגסט טאקע מפריש זיין די זרוע לחיים וקיבה פונעם בהמה, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי, טאמער דו וועסט נישט טארן מפריש זיין חלה אדער מתנות, וועסט נישט קענען עסן, ווייל א טייג וואס מען האט נישט מפריש געווען פון דעם חלה איז ממש טבל, א בהמה, אפילו מען מעג טאקע עסן די בהמה אפילו פארן מפריש זיין די זרוע לחיים וקיבה, אבער ס'איז אויך דא א חשש, טאמער מען וועט עסן די זרוע לחיים וקיבה, וואס דאס טאר מען דאך אוודאי נישט, און ממילא אוודאי האט מען געלאזט מפריש זיין, אבער גיין יעצט טראגן די הפרשות די חלה אדער די זרוע לחיים וקיבה פארן כהן, דאס זאגן די בית שמאי, דאס טארסטו נישט טון יום טוב. סיי צו ס'איז היינט סיי דו האסט עס מפריש געווען היינט, און אוודאי טאמער דו האסט עס מפריש געווען נעכטן, ובית הלל מתירין, בית הלל זענען יא מתיר, זאגט די משנה אמרו להם בית שמאי, האבן די בית שמאי געזאגט פארן בית הלל, גזירה שווה, גזירה שווה מיינט נישט אזוי ווי ס'מיינט נארמאל גזירה שווה די לימוד גזירה שווה, נאר גזירה שווה איז ממש טייטש, גזירה שווה איז טייטש מאך גלייך דיין גזירות אז וואס? חלה ומתנות. מתנה לכהן, ס'טייטש סיי חלה און סיי די מתנות כהונה זענען דאך א מתנה פארן כהן, ס'פון די כ"ד מתנות כהונה, ותרומה, תרומה איז דאך אויך א מתנה לכהן, און ממילא זאגן די בית שמאי, זאל זיין גלייך אלעס, כשם שאין מוליכין את התרומה, אזוי ווי תרומה טאר מען נישט טראגן יום טוב פארן כהן, און פון וואו ווייסט מען דאס? ווייל היות וואס תרומה טאר מען דאך נישט מפריש זיין יום טוב וואלט קיינמאל נישט מותר געווען מפריש זיין תרומה יום טוב, איז אוודאי טאר מען עס נישט טראגן צום כהן, איז כך אין מוליכין את המתנות, איז די זעלבע זאך איז גזירה שווה מאכט די זעלבע גזירה ביי אנדערע פלעצער אויך, אז חלה מתנות זאל מען אויך נישט טארן טראגן צום כהן יום טוב. אמרו להם בית הלל, האבן בית הלל געזאגט לא, וואס עפעס א פארגלייך, אם אמרתם בתרומה, שאינו זכאי בהרמתה, תרומה טאר מען דאך נישט מפריש זיין יום טוב, אז מען טאר עס נישט מפריש זיין טאר מען עס אויך נישט טראגן, תאמרו במתנות שזכאי בהרמתן, די מתנות, ס'טייטש סיי חלה, און סיי די מתנות כהונה די זרוע לחיים וקיבה מעג מען דאך אראפ נעמען יום טוב מעג דאך עס מפריש זיין יום טוב מילא זאגן די בית הלל אז מען מעג עס מפריש זיין אוואדע מעג מען עס אויך געבן זאגט אונז די גמרא קא סלקא דעתך שהורמו מהיום ונשחטו מהיום ושהורמו מאמש ושנשחטו מאמש וואס טייטש מען האט דאך געזען אין די משנה די משנה האט אנגעהויבן מיט דעם אז בית שמאי זאגן אז מען טאר נישט טראגן נישט קיין חלה נישט קיין מתנות פארן כהן, בין שהורמו מהיום ובין שהורמו מאמש, ס'טייטש סיי טאמער מ'האט עס מפריש געווען היינט, סיי טאמער מ'האט עס מפריש געווען ערב יום טוב, ביי ביידע אופנים טאר מען עס נישט טראגן צום כהן. זאגט די גמרא, לכאורה וואס מיינט הורמו מהיום און הורמו מאתמול? ס'מיינט די שחיטה מיט די הרמה, ס'טייטש סיי טאמער מ'האט נעכטן גע'שחט'ן און נעכטן מפריש געווען, סיי טאמער מ'האט היינט גע'שחט'ן און היינט מפריש געווען, טאר מען נישט טראגן די מתנות כהונה צום כהן. מני מתניתין, אויב מ'וועט אזוי לערנען פשט אין משנה, איז ווער איז טאקע די תנא פון אונזער משנה? לא ר' יוסי ולא ר' יהודה אלא אחרים, העט מען מוזן זאגן אונזער משנה איז נישט ר' יוסי, נישט ר' יהודה נאר אחרים גאר, וועלכע אחרים וועלכע ר' יוסי וועלכע ר' יהודה? ברענגט די גמרא א ברייתא, דתניא האבן מיר געלערנט א ברייתא, אמר ר' יהודה, ר' יהודה זאגט אזוי, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המתנות שהורמו מערב יום טוב שמוליכין עם המתנות שהורמו מהיום ושנשחטו מהיום, וואס טייטש אזוי? רבי יהודה האלט אז בית שמאי בית הלל יעדער איז מודה אז ווען א מענטש גייט ער שחט א בהמה יום טוב און ער דארף יעצט מפריש זיין די זרוע לחיים וקיבה אוודאי מעג ער נעמען די זרוע לחיים וקיבה און ער מעג עס טראגן צום כהן פארוואס ווייל אז מען האט מתיר געווען מפריש צו זיין האט מען אויך מתיר געווען צו טראגן אזוי זאגט רבי יהודה בית שמאי איז אויך מודה דערצו נאך מער זאגט רבי יהודה בית שמאי איז אויך מודה און אוודאי די בית הלל האלטן אזוי, אז טאמער מען טראגט שוין צום כהן מתנות כהונה פון א בהמה וואס מען האט היינט גע'שחט'ן, איז אוודאי מעג מען מיטטראגן מיט דעם אלטע מתנות כהונה פון נעכטן, פון פארדעם, יעדער איז מודה דערצו. וואס איז די שאלה? די שאלה איז סך הכל מתנות כהונה נישט פון היינט, מתנות כהונה פון נעכטן פון א בהמה וואס מען האט נעכטן גע'שחט'ן, איז די שאלה צו מען מעג דאס טראגן, ס'טייטש לא נחלקו אלא, להוליכן בפני עצמן, צו טראגן אליין, נישט אויסגעמישט מיט היינטיגע מיט פרישע, נאר אלטע מתנות כהונה צו מ'מעג טראגן צום כהן, שבית שמאי אומרים אין מוליכין, ובית הלל אומרים מוליכין, בית שמאי זאגן אז נישט בית הלל זאגן אז יא, וכך היו בית שמאי דנין, און אזוי טאקע האבן בית שמאי געמאכט א חשבון, זיי האבן געזאגט צו די בית הלל, אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה, חלה מתנות, מתנה לכהן, תרומה מתנה לכהן, כשם שאין מוליכין את התרומה, אזוי ווי תרומה טאר מען נישט טראגן יום טוב צום כהן, ווייל מען טאר דאך נישט מפריש זיין יום טוב, און ממילא טאר מען עס נישט טראגן יום טוב, כך אין מוליכין את המתנות, די זעלבע זאך די אלע מתנות כהונה וואס מען האט נישט מפריש געווען יום טוב, נאר פון פריערט, טאר מען נישט אליין טראגן צום כהן, אמרו להם בית הלל, האט בית הלל געזאגט ניין וואס עפעס, לא אם אמרתם בתרומה שאין זכאי בהרמתה, תאמרו במתנות שזכאי בהרמתן, ס'טייטש תרומה אפילו מען וויל טאר מען נישט מפריש זיין יום טוב, אבער די אלע אנדערע מתנות, אוודאי היות וואס מען מעג עס מפריש זיין יום טוב, האלטן די בית הלל, אפילו מתנות פון פאר יום טוב מעג מען אויך טראגן צום כהן יום טוב, אזוי לערנט רבי יהודה, איז קודם כל, רבי יהודה לערנט קלאר אנדערש ווי אונזער משנה, ווייל ביי אונזער משנה האבן מיר דאך געזעהן אז בית שמאי זאגן אז מען טאר נישט טראגן בכלל מתנות כהונה צום כהן, און דא זעהן מיר רבי יהודה האלט אז דאס איז קלאר אז מען מעג טראגן די מתנות פון היינט, פון די בהמות מען האט געשאכטן היינט, און דאס איז קלאר מען מעג מיטטראגן מיט דעם זאכן פון נעכטן, די שאלה איז סך הכל אויף די נעכטיגדיגע, און ממילא רבי יהודה און אונזער משנה שטימען נישט. אמר רבי יוסי, רבי יוסי לערנט אנדערש פשט אין מחלוקת בית שמאי בית הלל, וואס מען וועט אויך זען דאס שטימט אויך נישט מיט אונזער משנה, זאגט רבי יוסי לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המתנות שמוליכין, ס'טייטש, דאס איז קלאר, יעדער האלט אז מען מעג טראגן מתנות כהונה צום כהן, סיי פון היינט, סיי פון נעכטן, סיי די נעכטיגע אליין, אלעס, מען מעג טראגן צום כהן מתנות כהונה, נאר וואס דען, ווי איז די מחלוקת, לא נחלקו אלא על התרומה, רבי יוסי זאגט די גאנצע מחלוקת איז סך הכל אויף תרומה, שבית שמאי אומרים אין מוליכין, ובית הלל אומרים מוליכין, בית שמאי זאגט מען טראגט נישט, בית הלל זאגט מען טראגט יא, וכך היו בית הלל דנין, און פארקערט בית הלל איז דער וואס האט געמאכט א חשבון פארן בית שמאי אז חלה מתנות מתנה לכהן און תרומה מתנה לכהן, היות דאס אלעס איז דאך מתנות כהונה, ממילא זאגן די בית הלל כשם שמוליכין את המתנות כך מוליכין את התרומה, ס'טייטש אזוי ווי די מתנות כהונה מעג מען טראגן צום כהן, איז תרומה אפילו טאקע מען טאר עס נישט מפריש זיין יום טוב, אבער אלטע תרומה וואס א מענטש האט שוין מפריש געווען פאר יום טוב, פארוואס זאל מען עס נישט טארן טראגן צום כהן? אמרו להם בית שמאי, אויף דעם זאגט בית שמאי ניין לא, אם אמרתם במתנות שזכאי בהרמתן, תאמרו בתרומה שאין זכאי בהרמתן, ס'איז אנדערש, דאס מעג מען מפריש זיין יום טוב ממילא מעג מען דאס טראגן, תרומה נישט, איז על כל פנים, ר' יוסי אוודאי שטימט אויך נישט מיט אונזער משנה. אחרים אומרים, אחרים זאגן לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על התרומה שאין מוליכין, ס'טייטש דאס איז קלאר אז תרומה האלט קיינער נישט מען מעג טראגן, לא נחלקו אלא על המתנות, אויף וואס האט מען זיך געקריגט אויף די מתנות, אויף מתנות כהונה, שבית שמאי אומרים אין מוליכין, ובית הלל אומרים מוליכין, בית שמאי זאגט מען טאר נישט טראגן מתנות כהונה, און בית הלל זאגן מ'מעג יא טראגן מתנות כהונה, וואס לכאורה אחרים שטימט ממש מיט אונזער משנה, ווייל אונזער משנה האבן מיר דאך אויך געזען אז בית שמאי זאגן אז מען טאר נישט טראגן מתנות כהונה אויף קיין שום פאל, סיי היינטיגע סיי נעכטיגדיגע, און בית הלל זאגן מען מעג יא, איז לכאורה דאס איז ממש ווי די אחרים, זאגט די גמרא, לימא אחרים היא ולא רבי יהודה? וואס טייטש אפשר בכל זאת, איז דא אן אופן איינצוזעצן די משנה אויך ווי רבי יהודה? ענטפערט די גמרא, אמר רבא יא, מען קען איינזעצן אונזער משנה ווי רבי יהודה, פארוואס? ווייל מי קתני שהורמו מהיום ושנשחטו מהיום, שהורמו קתני, ולעולם שחיטתן מאמש, זאגט רבא, די משנה קען יא שטימען ווי רבי יהודה, וואס האט רבי יהודה געזאגט? רבי יהודה האט געזאגט, די מחלוקת בית שמאי בית הלל איז נאר אויף אזעלכע מתנות פון א בהמה וואס מען האט געשאכטן נעכטן, אבער א בהמה וואס מען האט געשאכטן היינט, יעדער מודה מ'מעג טראגן צום כהן, און אונז האבן געזאגט לכאורה שטימט עס נישט מיט אונזער משנה, און אויף דעם זאגט רבא אז ס'שטימט יא, פארוואס? ווייל מען קוקט אריין אין די ווערטער פון בית שמאי ביי אונזער משנה, וואס זאגט בית שמאי? אין מוליכין חלה ומתנות לכהן ביום טוב, בין שהורמו מאמש, בין שהורמו מהיום. ס'טייטש סיי וואס מ'האט מפריש געווען נעכטן, סיי וואס מ'האט מפריש געווען היינט. שטייט נישט קיין איין ווארט ווען מ'האט גע'שחט'ן די בהמה. און במילא, זאגט רבא, קען זיין מ'רעדט טאקע אוודאי פון א בהמה וואס מ'האט גע'שחט'ן נעכטן. דארט איז א מחלוקת בית שמאי בית הלל. א בהמה וואס מ'האט גע'שחט'ן נעכטן, סיי מ'האט מפריש געווען נעכטן נאכן שחיטה, סיי טאמער מ'האט מפריש געווען היינט, טאר מען נישט טראגן צום כהן. אבער א בהמה וואס מ'האט גע'שחט'ן היינט, איז אוודאי קען זיין בית שמאי איז אויך מודה אז מ'מעג טראגן צום כהן, און ממילא שטימט אונזער משנה מיט רבי יהודה. זאגט די גמרא אויב אזוי לימא רבי יהודה ולא אחרים, אויב אזוי שטימט אונזער משנה נאר מיט רבי יהודה, נישט מיט אחרים, ווייל רבא האט דאך לכאורה זייער גוט מדייק געווען, רבא האט מדייק געווען אז די גאנצע מחלוקת בית שמאי בית הלל דא איז סך הכל אויף מתנות פון נעכטן, נישט אויף מתנות פון א בהמה וואס מ'האט היינט גע'שחט'ן, און אחרים זאגן דאך נישט אזוי, אחרים זאגן לא נחלקו אלא על המתנות, איז משמע אלע מיני מתנות, אז אפילו מתנות פון היינט איז אויך די מחלוקת בית שמאי בית הלל, און לכאורה אונזער משנה שטימט נישט מיט אחרים, זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא אחרים, ובהנך דנשחטו מאמש, וואס טייטש דאס וואס אחרים זאגט אז לא נחלקו אלא על המתנות, אז די מחלוקת בית שמאי בית הלל איז אויף מתנות, איז ווייטער מיינט אויך מתנות פון א בהמה וואס מ'האט גע'שחט'ן נעכטן, אבער א בהמה וואס מ'האט גע'שחט'ן היינט, איז אוודאי אחרים אויך מודה אז מען מעג עס טראגן צום כהן, איי אויב אזוי זאגט די גמרא, אי הכי היינו רבי יהודה, קומט אויס אחרים און רבי יהודה און אונזער משנה, אלע דריי זאגן די זעלבע זאך, אז א בהמה וואס מען האט גע'שחט'ן היינט איז אוודאי נישטא קיין מחלוקת מען מעג טראגן די מתנות צום כהן, א בהמה וואס מען האט גע'שחט'ן נעכטן דארט איז די מחלוקת, זאגט די גמרא ניין ס'איז דא א חילוק, איכא בינייהו טפלה, און אזוי ווי מען האט געזען, רבי יהודה האט דאך געזאגט אז בית שמאי איז אויך מודה, סיי איז מודה מען מעג טראגן מתנות פון היינט פון א בהמה וואס מען האט גע'שחט'ן היינט, און די זעלבע זאך אפילו מתנות פון א בהמה וואס מען האט גע'שחט'ן נעכטן, טאמער מען טראגט עס מיט. נעכט מתנות פון היינט מעג מען עס טראגן צום כהן, די מחלוקת איז נאר ווען איך האב נאר מתנות פון נעכטן דארט איז די מחלוקת, די סברא אויף דעם קריגן זיך אחרים, אחרים זאגן אז בית שמאי איז נישט מודה אז מען מעג טראגן צוזאמען מתנות פון היינט צוזאמען מתנות פון נעכטן ניין מען מעג נאר טראגן מתנות פון א בהמה וואס איז גע'שחט'ן היינט מתנות פון א בהמה וואס איז גע'שחט'ן נעכטן דאס איז טאקע מחלוקת בית שמאי בית הלל, זאגט די גמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל הלכה כרבי יוסי, אז די הלכה איז ווי רבי יוסי גאר, וואס רבי יוסי האט איינגעזעצט די גאנצע מחלוקת, נישט לגבי מתנות, נישט לגבי חלה, נאר לגבי תרומה, אז וואס? אז בית הלל זאגן מען מעג טראגן גאר תרומה צום כהן אפילו מען טאר טאקע נישט מפריש זיין יום טוב, מען מעג עס טראגן צום כהן יום טוב, און בית שמאי זאגן אז נישט, זאגט טאקע די גמרא רב טובי בריה דרב נחמיה הוה ליה גרבא דחמרא דתרומה, האט געהאט א פאס וויין פון תרומה, אתא לקמיה דרב יוסף, אמר ליה האט ער אים געפרעגט מהו לאמטויי לכהן האידנא, צו איך מעג עס היינט יום טוב געבן צום כהן, אמר ליה האט אים רב יוסף געענטפערט הכי אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי, אז די הלכה איז ווי רבי יוסי, וואס רבי יוסי האט דאך איינגעזעצט, ביי אונזער משנה די מחלוקת בית הלל בית שמאי, טאקע לגבי תרומה, מילא די הלכה ווי די בית הלל, מילא אוודאי מעגסטו טראגן תרומה וואס דו האסט מפריש געווען פאר יום טוב, מעגסטו עס טראגן יום טוב צום כהן. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אושפזיכניה דרבא בר רב חנן הוה ליה אסורייתא דחרדלא, די בעל אכסניא פון רבא בר רב חנן האט געהאט אזעלכע שטאנגלעך פון חרדל, וואס אין די שטאנגלעך איז געווען אזעלכע קערלעך פון חרדל, אמר ליה האט ער געפרעגט פון רבא בר רב חנן, מהו לפרוכי ומיכל מנייהו ביום טוב? צו איך מעג עס אזוי מפרך טייטש צוברעקלען אזוי מיט די הענט מאלן זאל ארויסקומען די קערלעך אזוי וועל איך עס קענען עסן יום טוב די שאלה איז געווען וואס דאס איז בעצם אז מען צומאלט עס מיט די הענט איז א בחינה פון דש די שאלה איז צו דאס איז אזוי ווי שחיטה אזוי ווי בישול וואס מ'האט געזען דאס מעג מען טון לצורך אוכל נפש אדער אפשר דאס טאר מען נישט טון ווייל מיר זען בהמשך אז זאכן וואס מ'קען טון פאר יום טוב איז נישט אלעמאל מותר צו טון יום טוב די שאלה איז צו דאס מעג מען צו דאס טאר מען נישט לא הוה בידיה איז למעשה רבא בר רב חנן האט נישט געהאט תשובה אויף דעם, אתא לקמיה דרבא, איז ער געגאנגען איז רבא בר רב חנן געגאנגען צו רבא פרעגן, אמר ליה, האט רבא אים געענטפערט, מוללין מלילות, ומפרכין קטניות ביום טוב, וואס טייטש מוללין מלילות איז אז מען נעמט ווייץ אויך ווייץ וואס איז ווייעך, פאר מען באארבעט עס אויס, נעמט מען עס אין די הענט, אויך געווען די דרך מען האט עס אזוי געקוועטשט, און עס איז ארויס געקומען די קערלעך מען האט עס אזוי געגעסן אזוי רויערהייט, איז דאס מעג מען טון יום טוב, די זעלבע זאך מיט קטניות מעג מען אויך אזוי צעברעקלען, פארוואס? ווייל עס איז נישט געהעריגע דש, ס'איז כלאחר יד, און ממילא זאגט רבא מען מעג דאס טון יום טוב. איתיביה אביי, פרעגט אביי פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, המולל מלילות מערב שבת, טאמער איינער האט מולל געווען מלילות ערב שבת טייטש ער האט גענומען ווייץ און ער האט אזוי צומאלן אזוי מיט די הענט, און אזוי ארום איז געבליבן די שאלאכץ, די וואס די אזוי ווי די שטרוי וואס וואקסט מיט די ווייץ מיט די קערעלעך, אזוי אויסגעמישט איז געבליבן, איז למחר שבת וויל ער אפטיילן די קערעלעך פון די שאלאכץ ס'איז א פראבלעם פון בורר, וואס זאל ער טון? מנפח מיד ליד ואוכל, זאל עס מנפח זיין ס'טייטש ער ווארפט עס אין די לופט אזוי די שאלאכץ פליט אוועק, דאס מעג מען טון אויך נאר מיד ליד, איין האנט אויפאמאל, מען ווארפט עס פון איין האנט צו די צווייטע און שפעטער צוריק צו די ערשטע, אבער נישט מיט ביידע הענט, ווייל ביידע הענט, אזוי טוט מען וואכן טאג, דאס טאר מען נישט טון, אבער מען מאכט עס מיט איין הענט מעג מען, ואוכל אזוי מעג מען דאס עסן, אבל לא בקנון ולא בתמחוי, קנון דאס איז א כלי וואס איז ברייט פון אויבן שמאל פון אונטן, מען קען אויך אפטיילן די שאלאכץ פון די קערעלעך קען מען טון מיט דעם, תמחוי דאס אויך איז א ברייטע טעלער וואס מען לייגט עס אריין מען בייגט עס איין אזוי און די קערעלעך פאלט איין זייט די שאלאכץ די אנדערע זייט, דאס טאר מען נישט טון שבת, אפילו טאקע מען האט מולל געווען פון ערב שבת טאר מען נישט מאכן בורר שבת מיט א כלי, אבער זאגט די ברייתא המולל מלילות מערב יום טוב, וואס איז טאמער איינער האט מולל געווען מלילות פאר יום טוב, ס'האט שוין גענומען די ווייץ און אזוי צומאלן מיט די הענט פון פאר יום טוב, יעצט איז אויסגעמישט די קערעלעך מיט די שמוץ, איז למחר יום טוב, מנפח על יד על יד, על יד על יד איז רשי מסביר דא מעג מען שוין נוצן ביידע הענט, מען דארף נישט מאכן די שינוי, נאר על יד על יד מיינט אביסל אויפאמאל, נישט דאס גאנצע אויפאמאל, ואוכל מען מעג עס עסן, און דא מעג מען אפילו בקנון ואפילו בתמחוי, מען מעג אפילו נוצן די קנון די תמחוי, וואס דאס איז שוין כלים, מעג מען אויך נוצן יום טוב אויסצושיידן די שאלאכץ פון די קערעלעך, אבל לא בטבלא, ולא בנפה ולא בכברה, מ'טאר אבער נישט נעמען טבלא דאס איז א גרויסע ברעט, אדער נפה כברה דאס איז ממש א זיפ, דאס טאר מען נישט טון יום טוב פארוואס ווייל ס'איז גרויסע כלים, ממילא קוקט אויס ער גרייט צו אויף מארגן, אוודאי טאר מען עס נישט צוגרייטן אויף מארגן ממילא טאר מען נישט, אזוי זאגט די ברייתא, אבער על כל פנים זעהן מיר אין די ברייתא, מערב יום טוב אין, ביום טוב לא, די ברייתא רעדט נאר אז איינער וואס האט מולל געווען מלילות פאר יום טוב, געבט אים די ברייתא כל מיני עצות וואס מען קען טון יום טוב ווען מ'וויל אויסשיידן די שאלאכץ פון די ווייץ, אבער די ברייתא פאלט נישט ביי צו זאגן איינער וואס איז מולל מלילות יום טוב, איז משמע מ'טאר נישט מולל זיין מלילות יום טוב, וויאזוי זאגט רבא מ'מעג יא? ענטפערט די גמרא ניין, אפילו תימא ביום טוב, ואיידי דתנא רישא מערב שבת, תנא סיפא נמי מערב יום טוב, סא ס'קען זיין אוודאי יום טוב מעג מען, נאר וואס דען די ברייתא האט שוין געזאגט ערב שבת אנפאנג, ווייל שבת אוודאי טאר מען נישט, און פארדעם כאפט שוין די ברייתא אן די זעלבע נוסח אלץ יום טוב, אבער אוודאי יום טוב איז די דין אזוי ווי רבא האט געזאגט מ'מעג זיין מוללין מלילות מ'מעג אויסשיידן די ווייצלעך פון די שאלאכץ, און שפעטער דאס עסן, פרעגט אונז די גמרא און דא קומט עס אריין צו אונזער סוגיא, אם כן, מצינו תרומה שזכאי בהרמתה, וואס טייטש, אונז האט מען טאקע שוין געזען אז נארמאל תרומות מעשרות איז מען נישט מפריש יום טוב, פארוואס? ווייל וואס איז געווען די דרך, ווען האט מען מפריש געווען תרומות און מעשרות, ווען האט ער געהאט ווייץ, ווען האט ער מפריש געווען תרומות, איז קודם געמאכט די אלע ארבעט וואס מען מאכט מיט די ווייץ, מען האט עס אפגעשניטן, מען האט עס אויסגעהאקט, מען האט עס אויסגעקלאפט, מען האט עס אויסגעהאקט, שפעטער האט מען עס אריינגעטראגן אין שטוב, און מען האט געמאכט פון דעם א הויפן, און מען האט געמאכט מירוח הכרי, ווען מען מאכט מירוח הכרי, מען מאכט גראד די הויפן, דעמאלטס ווערטס מחויב בתרומות און מעשרות, יעצט ווען איז ווען געשענט דאס נארמאל דאס געשענט נישט יום טוב, דאס געשענט אין א וואכן טאג ווען מען ארבעט אין פעלד, און ממילא כמעט נישט בנמצא, ס'איז נישט בנמצא, אז מ'זאל דארפן מפריש זיין תרומות און מעשרות יום טוב, אבער זאגט די גמרא, טאמער מ'מעג מולל זיין מלילות ביום טוב, ברגע וואס מ'איז מולל מלילות, איז פשט, די ארבעט מיט די חיטה האט זיך געענדיגט, נארמאל טאקע, א חיטה וואקסט, איז דא אסאך ארבעט וואס מען דארף מאכן מיט דעם ביז ס'ענדיגט זיך, ווען ס'איז מירוח הכרי, מ'האט שוין ענדליך די הויפן אין שטוב, דעמאלטס האט זיך עס געענדיגט און דעמאלטס איז מען חייב בתרומות ומעשרות, אבער דא אויב ס'איז מוללין מלילות טייטש דו נעמסט די גאנצע שטאנג פון ווייץ מיט די שאלאכץ און אזוי מען קוועטשט עס מיט די הענט אזוי עסט מען עס, איז פשט דאס גייט קיינמאל נישט אריינגיין אין אוצר, דאס גייט קיינמאל נישט אריין אין כרי, דאס גייט קיינמאל נישט אריין אין שטוב, דא האט זיך עס געענדיגט, און אז דא האט זיך עס געענדיגט, איז יעצט איז עס מחויב בתרומות ומעשרות, אויב אזוי, טאמער רבא איז גערעכט אז מען מעג מולל זיין מלילות ביום טוב, קומט אויס די מלילות וואס מען איז דא מולל איז גראד מחויב בתרומה, איז אויב אזוי האט ניין, וואס איז פשט ביי אונזער משנה האבן מיר געזען, לא אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי בהרמתה, אז יעדער סיי די בית שמאי סיי די בית הלל זענען מודה אז תרומה האבן זיי געזאגט דארט איז אנדערש פון מתנות איז אנדערש פון חלה, ווייל תרומה קען מען נישט מפריש זיין יום טוב, איז דאך נישט אזוי, טאמער מען איז מולל מלילות איז אוודאי איז מען מפריש תרומה אויכעט, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה, הא רבי, הא רבי יוסי ברבי יהודה, ס'דא טאקע מחלוקת תנאים, רבי האלט טאקע אז ווען מ'איז מולל מלילות איז מען גראד מחויב תרומה, און לויט אים איז עס אפשר טאקע א קשיא, אבער לויט רבי יוסי ברבי יהודה וואס מ'וועט שוין זעהן, רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז איינער וואס איז מולל מלילות איז סתם אזוי, די מלילות איז נישט מחויב בתרומה, און במילא נישט קיין קשיא פון אונזער משנה. דתניא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, הכניס שבלין לעשות מהן עיסה, טאמער איינער טראגט אריין זיין שיבולים, זיינע שטאנגען תבואה, ער טראגט עס אריין אין שטוב, כדי ער וויל מאכן פון דעם א טייג, וואס טייטש אזוי קען מען נאכנישט מאכן קיין טייג, ער דארף נאך אריינלייגן דא ארבעט, ער דארף נאך מאכן דש, ער דארף מאכן זריה, צום סוף וועט ווערן פון דעם א הויפן אין שטוב, און נאכדעם וועט ער קענען נעמען פון דעם מאכן א טייג, אבער דאס איז געווען זיין כוונה ווען ער האט אריינגעטראגן די שטאנגען תבואה אין שטוב, איז די דין איז, אוכל מהן ארעי ופטור, קען ער עסן פון דעם אכילת ארעי, ס'טייטש ס'איז נישט קיין טבל, פארוואס ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט, ווען איז עס בעצם מחויב בתרומות ומעשרות, נאר נאכדעם וואס מען מאכט פון דעם מירוח הכרי, נאכדעם וואס ס'א הויפן און מען מאכט עס גראד און מען מאכט עס שיין, דעמאלטס איז מען מחויב תרומות ומעשרות, דא איז דאך עס נאך שטאנגען, און ממילא איז דאך דא א לאנגע וועג צו גיין ביז צום מירוח הכרי, דערפאר קען מען עסן פון דעם עס איז נישט קיין טבל, מען מעג נאר עסן אכילת ארעי, דאס איז א גזירה דרבנן, אבער מן התורה מעג מען אכילת קבע אויך עסן, על כל פנים, ס'איז נאכנישט מחויב מיט תרומות ומעשרות. וואס איז אבער טאמער למוללן במלילות, איינער טראגט אריין שטאנגלעך ווייץ, ווייל ער וויל מולל מלילות זיין, ער וויל אזוי צעמאלן די ווייצלעך מיט די הענט און עסן אזוי ווי פאפיטעס, דעמאלטס איז פשט אז ס'האט זיך שוין געענדיגט, וואס טייטש ווען מען טראגט עס אריין ווייל ער וויל מאכן טייג איז נאך דא דא אסאך ארבעט וואס מען דארף אריינלייגן אין די שטאנגען, אבער טאמער ער טראגט עס אריין אויף מוללן במלילות איז האט ער גייט נישט מער ארבעטן מיט דעם, ער גייט עס לייגן אזוי, ער גייט עס לאזן אזוי די שטאנגען, און יעדע מאל ער וועט וועלן נאשן אביסל וועט ער נעמען פון דעם, איז דא דא א מחלוקת, רבי מחייב, רבי זאגט קענסט נישט עסן פון דעם, נישט קיין אכילת קבע און נישט קיין אכילת ארעי, ווייל היות וואס דא האט זיך געענדיגט אלעס וואס דו האסט צו טון מיט דעם, דו גייסט מער נישט מאכן דא קיין דש, דו גייסט מער נישט מאכן דא א הויפן, דו גייסט מער נישט מאכן קיין מירוח, איז שוין, עס איז יעצט מחויב בתרומה, און במילא קענסטו נישט עסן פאר דו ביסט נישט מפריש קיין תרומה. ורבי יוסי ברבי יהודה פוטר פארוואס? ווייל רבי יוסי ברבי יהודה האלט אז כל עוד ס'איז נישט ראשית דגנך, וואס טייטש דו האסט נישט געמאכט פון דעם א הויפן, גייט מיר נישט אן טאקע האסטו עס אריינגעטראגן ווייל'סט געוואלט זיין מולל מלילות, דו ביסט טאקע געווען אויבער חכם, דו טוסט מיט ווייץ, אנדערש וואס מען דארף נארמאל טון מיט ווייץ, און במילא האלט רבי יוסי ברבי יהודה דער ווייץ וועט קיינמאל נישט ווערן מחויב בתרומה, און דערפאר קענסט עס עסן אזוי ווי שטייט און גייט, דארפסט נישט מפריש זיין קיין תרומה. על כל פנים זעהן מיר ר' יוסי ברבי יהודה האלט אז ס'איז נישט דא קיין הפרשת תרומה ווען מ'איז מולל מלילות, און ממילא נישט קיין סתירה קען מען זאגן ווי רבא האט געזאגט אז אוואדע מעג מען מולל זיין מלילות יום טוב, איי מ'זעהט ביי אונזער משנה ס'איז נישט דא אזא זאך הפרשת תרומה יום טוב? טאקע אזוי, ווייל איינער וואס איז מולל מלילות דארף נישט מפריש זיין קיין תרומה. פרעגט אבער די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, ווייל ולר' יוסי ברבי יהודה נמי משכחת לה, ס'איז יא דא אן אופן וואס א מענטש וועט מפריש זיין תרומה יום טוב פארוואס כגון שהכניס שבלין לעשות מהן עיסה ונמלך עליהן למוללן ביום טוב דטבלא ביומיה וואס טייטש אפילו לויט רבי יוסי ברבי יהודה וואס איז טאמער איינער האט אריינגעטראגן די ווייץ בכוונה צו מאכן פון דעם טייג ס'טייטש בכוונה צו מאכן דא א דאש צו מאכן דא א הויפן צו מאכן דא א מירוח דאס איז געווען זיין כוונה ברגע וואס ער טראגט עס אריין אין שטוב מיט די כוונה איז אטאמאטיש חל אויף דעם א תורת תרומות און מעשרות ס'טייטש אזוי לויט רבי יוסי ברבי יהודה טאקע טאמער איינער טראגט אריין די ווייץ אין שטוב מיט א כוונה אז ער גייט מולל זיין מלילות, דעמאלטס אוואדע, דאס גייט קיינמאל נישט זיין מחיוב בתרומות און מעשרות, פארוואס? ווייל דאס איז נישט נארמאל, אין תורה שטייט ראשית דגנך, אז טאמער מ'טראגט עס אריין מיט א כוונה זאל זיין א דגן, זאל זיין א דיגון, זאל זיין א הויפן, דעמאלטס איז דא אויף דעם תרומות און מעשרות, אבער דער איד, ער האט נישט אריינגעברענגט דא בכלל קיין ווייץ, ער האט געברענגט דא פאפיטעס, ס'איז עפעס אנדערש אינגאנצן, ס'איז נישט מחיוב תרומות און מעשרות. אבער, זאגט רבי יוסי ברבי יהודה, טאמער טראגט עס אריין מיט די גוטע כוונות, ער טראגט עס אריין אין שטוב בכוונה אז ער גייט יא מאכן פון דעם טייג, דעמאלטס איז פשט אז דאס ווערט שוין תרומות ומעשרות'דיג, מחיוב בתרומות ומעשרות איז עס נאכנישט, אבער ס'הייבט שוין אן דא כאילו א זייגער צו קלאפן, ווען גייט עס ווערן מחיוב בתרומות ומעשרות? ווען קלאפט אויס דער זייגער? ווען בפועל טאקע איז עס מחיוב בתרומות ומעשרות? ביים גמר מלאכה ווען מ'ענדיגט אלעס, ס'טייטש ביים מירוח הכרי, מ'מאכט א שיינע הויפן, דעמאלטס בפועל ווערט עס מחיוב, אבער די חלות האט זיך שוין אנגעהויבן ווען מ'האט עס אריינגעטראגן אין שטוב מיט די ריכטיגע כוונות, און ממילא וואס וועט זיין טאמער איינער טראגט עס אריין מיט די ריכטיגע כוונות, און יעצט מאכט ער נישט א נארמאלע גמר מלאכה, ס'טייטש די גמר מלאכה נארמאל איז מירוח הכרי, ער יעצט נאך ס'ליגט אין שטוב איז ער מחליט ווייסטו וואס, איך גיי מולל זיין מלילות, איך גיי קיינמאל נישט מאכן פון דעם א כרי, איך גיי עס עסן אזוי ווי ס'שטייט און גייט, דעמאלטס איז פשט, יעצט האט זיך געענדיגט די מלאכה, און דא האט שוין חל געווען א חלות תרומות ומעשרות אויף דעם, איז פשט, יעצט איז עס חייב געווארן בתרומות ומעשרות ברגע וואס די איד האט מחליט געווען ער גייט מולל זיין מלילות דא איז רבי יוסי ברבי יהודה אויך מודה ס'איז מחיוב תרומות ומעשרות און במילא שוין ווייטער צוריק שווער ווייל אויב אזוי קומט אויס אז ס'איז שייך דא אז א איד וועט וועלן מולל זיין מלילות אוואדע איז ווערט ער מחיוב בתרומות ומעשרות יענע טאג און במילא קומט אויס אז טאקע טאמער רבא איז גערעכט אז מען מעג מולל זיין מלילות ביום טוב קומט אויס מען מעג אויך מפריש זיין תרומה יום טוב און ביי אונזער משנה האב מיר געזען ס'איז נישט אזוי ווייל ביי אונזער משנה האב מיר געזען אז יעדער איז מודה לא אם אמרתם בתרומה שאין זכוי בה רמוסה, אז ס'איז נישטא א זאך מפריש זיין תרומה יום טוב, און ממילא ענטפערט די גמרא, אלא מאי תרומה רוב תרומה, דארף מען טאקע זאגן אז דאס וואס שטייט אין די משנה אז בתרומה שאין זכאי בהרמתה איז נישט פשט אז ס'איז נישטא אזא זאך מ'איז מפריש תרומה יום טוב, אוודאי איז דא אזא זאך, טאקע ביי אזא ציור, אבער נארמאל בדרך כלל איז מען נישט מפריש תרומה יום טוב, ווייל נארמאל איז מען מפריש תרומה ביים גמר מלאכה ווען מ'ענדיגט אלעס ביים מירוח הכרי, וואס דאס איז א זאך וואס געשענט נישט נארמאל יום טוב.